בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף טז, מ'הייבט אן דף טז עמוד א' צען שורות פון אויבן, אמר רבי ירמיה, זאגט די הייליגע גמרא אמר רבי ירמיה, האט רבי ירמיה געזאגט, הרי אמרו, חכמים האבן געזאגט, די משנה זאגט אין זבים, הבא ראשו ורובו במים שאובין, וטהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגין מים שאובין טמא, פשט אזוי, מן התורה, איינער וואס איז טמא ווי אזוי איז ער זיך מטהר? ער טובל'ט זיך אין א מקווה, יעצט אין די צייטן פון חזל און די צייטן פון די משנה פלעגן די מקוואות זיין אזעלכע מערות און די וואסער געווען זייער שמוציג, איז וואס פלעגן מענטשן טון? מען האט זיך געטובל'ט אין די שמוציגע וואסער, שפעטער מען איז ארויס געקומען האט מען גענומען ריינע וואסער מים שאובים מען האט זיך אפגעשווענקט מען האט זיך אפגעטושט, יעצט וואס איז געשען? מענטשן האבן אנגעהויבן מיינען אז די עיקר איז די טוש וואס קומט נאך די מקווה, פשט דאס איז וואס איז מטהר נישט די מקווה איז מטהר, חזל האבן געזען עס קומט ארויס א מכשול, מענטשן הייבן אן מיינען אז מען קען זיך אפשווענקן און אזוי מטהר זיין, האבן חזל געמאכט א תקנה אז איינער וואס שווענקט זיך אפ מיט שלשה לוגין מים שאובין, מיט דריי לוג וואסער וואס די וואסער ליגט אין א כלי, איינער וואס שווענקט זיך אזוי אפ נאך א מקווה, ווערט צוריק טמא. יעצט נישט נאר איינער וואס שווענקט זיך אפ ווערט צוריק טמא, נאר אפילו איינער וואס באדט זיך, ער גייט אריין אין מים שאובים נאכדעם וואס איז געווען אין מקווה ווערט טמא. יעצט ווי רש"י איז מסביר ארגינעל איז די תקנה געווען אויף טמא'נע מענטשן פשט א טמא'נע מענטש האט זיך געטובלט אין א מקווה און שפעטער האט ער זיך אפגעטושט ווערט צוריק טמא אבער א ריינע מענטש וואס טושט זיך צאם סתם מיט וואסער ער שווענקט זיך אפ מיט מים שאובים איז ארגינעל די תקנה נישט געווען אויף זיי אבער שפעטער האבן חזל מוסיף געווען און מתקן געווען די תקנה פאר יעדעם אפילו פאר טהור'ע מענטשן אויך קומט אויס למעשה אז נאך די תקנות חזל טאמער איינער באדט זיך אין מים שאובים אין א באד ער באדט זיך ראשו ורובו אין מים שאובים אדער ער שווענקט זיך אפ מיט שלושה לוגין מים שאובים אויך ראשו ורובו ווערט ער טמא מדרבנן און ממילא בעי רבי ירמיה פרעגט רבי ירמיה אן איבעיא חציו בביאה וחציו בנפילה מאי פשט וואס איז טאמער איינער גייט נישט אריין ראשו ורובו אין א באד נאר די האלבע גוף גייט אריין אין א באד אויף די אנדערע האלב גוף איז ער מטיל שלושה לוגין מים שאובים איז דא האט מען אויך מתקן געווען טומאה צו נישט תיקו זאגט די גמרא עס בלייבט שווער, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב פפא, הרי אמרו, בעל קרי חולה שנתנו עליו תשעה קבין מים טהור, פשט עזרא הסופר האט מתקן געווען אז א בעל קרי, איינער וואס זעט קרי, טאר נישט לערנען און ער טאר נישט דאווענען איידער ער גייט נישט אין מקווה, יעצט חזל האבן מוסיף געווען, וואס איז טאמער איינער איז קראנק און ער קען נישט גיין אין מקווה און ער וויל לערנען ער וויל דאווענען ער איז א בעל קרי, איז קען ער גיסן אויף זיך תשעה קבין מים און אזוי קען ער לערנען ער קען דאווענען, נישט ער איז אינגאנצן טהור, מן התורה דארף ער זיך נאך געהעריג טובל'ן, אבער אויף לערנען און דאווענען אויף די תקנות עזרא איז גענוג אז מען גיסט אויף זיך תשעה קבין מים שאובין, ממילא בעי רב פפא, פרעגט רב פפא אן איבעיא, חציו בטבילה וחציו בנתינה מאי, פשט וואס איז טאמער איינער טובל'ט זיך די האלבע גוף, און די אנדערע האלב גיסט ער אויף זיך די תשעה קבין, האט ער יוצא געווען קען ער לערנען קען דאווענען צו נישט? תיקו. זאגט די גמרא עס בלייבט שווער, זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר וכו', פשט, די פיפטע ציור פון די משנה איז אז ס'קומען צוויי אידן, איינער זאגט בפני נכתב די אנדערע זאגט בפני נחתם האט די משנה געזאגט די גט איז פסול, און שפעטער האמיר געזען די זעקסטע ציור פון די משנה, אז טאמער צוויי זאגן בפני נכתב און א דריטער זאגט בפני נחתם איז אויך די גט פסול, נאר האמיר געזען אז רבי יהודה קריגט זיך רבי יהודה האלט אז ביי אזא אופן איז די גט כשר, יעצט אזוי איידער מ'גייט דא ווייטער, מען גייט מיר דא זעהן אין די גמרא צוויי מהלכים אפצולערנען די ציורים פון די משנה, אבער מען דארף געדענקען צוויי כללים משך די גאנצע סוגיא, איין כלל דארף מען געדענקען אז די גאנצע נאמנות פון בפני נכתב בפני נחתם איז א ספעציעלע נאמנות וואס חזל האבן געגלייבט א שליח, אבער ווייטער דאס איז נאר ביי א שליח, איינער וואס איז נישט קיין שליח האט נישט קיין נאמנות צו זאגן בפני נכתב בפני נחתם, נאר פארשטייט זיך טאמער ס'איז דא געהעריגע עדים וואס זענען מקיים די גט אוודאי קען מען זיך פארלאזן אויף זיי, אבער די נאמנות פון א עד אחד איז נאר ביי א שליח, איינער וואס איז נישט קיין שליח האט נישט די נאמנות, דאס איז איין נקודה. נאך א נקודה וואס מ'דארף געדענקען איז אז ס'איז נישט דא אזא זאך אז מ'גלייבט א שליח וואס זאגט בפני נחתם אליין, פשט טאמער א שליח זאגט בפני נכתב קען מען אים גלייבן, טאמער זאגט בפני נכתב בפני נחתם קען מען אים גלייבן, טאמער זאגט בפני נחתם אליין קען מען אים נישט גלייבן, ווייל ווי מ'האט געזען חזל האבן מתקן געווען דילמא אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא, חזל האבן מורא געהאט טאמער מען וועט גלייבן א עד אחד וואס זאגט בפני נחתם איז מארגן וועט מען גלייבן יעדן עד אחד ביי אלע קיום שטרות, כדי דאס זאל נישט געשעהן האבן זיי מתקן געווען נישט דא אזא זאך אז דו זאגסט בפני נחתם אליין מוזט אויך זאגן בפני נכתב כדי עס זאל זיין א היכר מען זאל זעהן אז ס'דא א חילוק צווישן א שליח פון א גט און אנדערע קיום שטרות, און טאמער דו זאגסט נישט בפני נכתב אויך איז בפני נחתם אליין קען מען נישט גלייבן, איז אזוי, צוריק צו אונזער משנה, אמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן, האט רב שמואל בר יהודה נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן, אז לא שנו אלא שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, פשט אזוי, די פיפטע ציור פון די משנה איינער זאגט בפני נכתב איינער זאגט בפני נחתם, קען מען בעצם לערנען אויף צוויי אופנים, און טאקע מען וועט זען די ביידע אופנים דא אין די גמרא, אבער די ערשטע מהלך איז אז נאר איינע פון די ביידע זענען א שליח, די צווייטע איז נישט קיין שליח. פשט, טאמער ביידע וואלטן געווען שלוחים, זאגט ר' יוחנן, אבל גט יוצא מתחת ידי שניהם כשר, דעמאלטס וואלט די גט געווען כשר אפילו איינער זאגט בפני נכתב און די צווייטער זאגט בפני נחתם, פארוואס? וואס איז פשט אין ר' יוחנן? איז פשט פון ר' יוחנן איז אזוי, ר' יוחנן האט געלערנט ווי רבא, אז די סיבה וואס מען זאגט בפני נכתב בפני נחתם איז נישט לפי שאין בקיאין לשמה, נאר ס'איז לפי שאין עדים מצויין לקיימו, פשט, די שליח איז מקיים דא די גט, און ממילא זאגט ר' יוחנן אזוי, טאמער ס'קומען צוויי אידן, און איינער זאגט בפני נכתב און די צווייטער זאגט בפני נחתם, און נאר איינער פון די צוויי איז א שליח, איז אטאמאטיש די גט פסול, פארוואס? ווייל ממה נפשך, טאמער דער וואס זאגט בפני נכתב איז די שליח, און דער וואס זאגט בפני נחתם נישט, איז שוין, פארשטייט זיך מ'קען גלייבן דער וואס זאגט בפני נכתב, אבער ער זאגט דאך נישט בפני נחתם, ער האט נישט מקיים געווען די גט, איז פארשטייט זיך ביי אזא ציור איז די גט פסול. ווייטער, טאמער די שליח איז דער וואס זאגט בפני נחתם, האט מען דאך אויך געשמועסט, בפני נחתם אליין קען מען נישט גלייבן, איז ממה נפשך די גט איז פסול, פון דעם טאקע רעדט די משנה. אבער, וואס איז טאמער ביידע זענען שלוחים? איז ווען ביידע זענען שלוחים, דא האבן חזל יא געגעבן א נאמנות פאר די ביידע שלוחים, איז דא בעצם קען מען פארשטיין אפשר אז טאמער איינער זאגט בפני נכתב און די צווייטע זאגט בפני נחתם זאל מען זיי גלייבן, אבער אונז האבן דאך געשמועסט א כלל גדול אז ווען איינער זאגט בפני נחתם אליין קען מען אים נישט גלייבן, און ממילא אפילו ווען ס'קומען צוויי שלוחים און איינער זאגט בפני נכתב און די צווייטע זאגט בפני נחתם איז ווייטער דער וואס זאגט בפני נכתב קען מען אים גלייבן אבער דער וואס זאגט בפני נחתם קען מען אים נישט גלייבן, פון דעסטוועגן זאגט ר' יוחנן אז די גט איז כשר, פארוואס?

נו, עט מען קענען צוריק רופן די צוויי אידן, זיי זאלן מקיים זיין די גט אזוי ווי צוויי כשר'ע עדים, און מילא דא איז נישט דא קיין חשש אז די מאן עט קומען מערער זיין, פשט דא פעלט אינגאנצן נישט אויס די בפני נכתב בפני נחתם, פאר דעם זאגט רבי יוחנן אז טאמער ביידע זענען שלוחים, אפילו טאקע איך קען נישט גלייבן דער וואס זאגט בפני נחתם ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך מ'גלייבט איינעם וואס זאגט בפני נחתם אליין, אבער איך דארף אים נישט גלייבן ווייל איך דארף אינגאנצן נישט די בפני נכתב בפני נחתם, ווייל ווען ס'איז דא צוויי שליחים דארף איך נישט בפני נכתב בפני נחתם, איז פארדעם זאגט רבי יוחנן ווייל אזא ציור איז די גט כשר. יעצט דרך אגב, רש"י רעדט אויס אז טאמער דאס איז אמת, טאמער ס'איז אמת אז ווען ס'איז דא דא צוויי אידן דארף מען אינגאנצן נישט קיין בפני נכתב בפני נחתם פארוואס ווייל טאמער די מאן עט קומען מערער זיין עלן זיי קענען צוריק קומען מקיים זיין די גט, אויב אזוי דארף מען פארשטיין פארוואס איז דער דין געזאגט געווארן דווקא ווען ביידע זענען שליחים, וואס עט געשען לאמיר זאגן ס'קומען צוויי אידן נאר איינער איז א שליח, דא זאגסטו אז די גט איז פסול פארוואס? וואס העט זיין? די מאן העט קומען מערער זיין? העט מען צוריק רופן די ביידע אידן, איינער טאקע א שליח די אנדערע נישט, אבער אידן זענען זיי, און זיי וועלן קומען עדות זאגן אז די גט איז א גוטע גט, איז אויף דעם זאגט רש"י דאס קען מען נישט זאגן, ווייל די דין אז מען קען זיך פארלאזן אויף צוויי און זיי דארפן נישט זאגן בפני נכתב בפני נחתם דאס איז נאר טאמער ביידע זענען שליחים פארוואס? ווייל קודם כל ווען ביידע זענען שליחים איז די ערשטע זאך עס איז א מילתא דלא שכיחא, עס איז כמעט נישט בנמצא אז איינער זאל שיקן מיט צוויי שליחים א גט, חוץ פון דעם, ס'איז מוכח אז ביידע די מענטשן האבן שייכות צום גט, און מילא יעדער וואס קוקט דאס צו פארשטייט אז די סיבה פארוואס מ'האט נישט מקיים געווען דער גט איז ווייל ס'דא דא צוויי אידן וואס האבן שייכות, און טאמער די מאן עט קומען מערער זיין עט מען זיי צוריקרופן. אבער, דארט וואו ס'איז נאר דא איין שליח, איז קודם כל, דאס איז דברים שבכל יום, חוץ פון דעם, טאמער נאר איינער איז די שליח די אנדערע נישט, איז פשט איינער האט שייכות צום גט די אנדערע נישט, איז אינגאנצן נישט מוכח דא פארן ציבור אז ביידע וועלן עס קענען מקיים זיין, ווי ווייסטו ביידע וועלן עס קענען מקיים זיין? קען זיין די צווייטע איז סתם א העלפער פון די ערשטע, דו ווייסט דאך נישט אז ער האט באמת קשר דא, ער האט באמת א שייכות דא צום גט, איז פאר דעם איז רש"י מסביר, איז אפילו לויט ר' יוחנן, די דין אז מען דארף נישט זאגן בפני נכתב בפני נחתם ווען עס איז דא צוויי איז נאר טאמער ביידע זענען שליחים, טאמער איינער איז א שליח און איינער נישט, איז אוודאי די גט פסול, מען קען זיך נישט פארלאזן אויף דעם אז טאמער די מאן וועט קומען מערער זיין וועט מען זיי ביידע צוריק רופן. על כל פנים, זאגט יעצט אבער די גמרא, אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב שמואל בר יהודה, וואס רב שמואל בר יהודה איז דאך די בעל מימרא ער זאגט דאך נאך בשם רבי יוחנן אז די משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס נאר איינער איז א שליח, פרעגט אביי פון רב שמואל בר יהודה א רגע א רגע א רגע זיי מיר עפעס מסביר איך וויל עפעס פארשטיין, אלא מעתה סיפא דקתני שניים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר, טעמא דאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, הא גט יוצא מתחת ידי שניהם מכשרי רבנן, פשט פרעגט אביי פון רב שמואל בר יהודה אזוי, דו ביסט דאך מיר יעצט מסביר די פיפטע ציור פון די משנה, אז ס'רעדט זיך אז איינער איז א שליח די אנדערע נישט, אויב אזוי זאגט אביי, לאמיר עפעס פארשטיין, די זעקסטע ציור זאגסטו אויכט אזוי? פשט לכאורה מוז מען זאגן די זעקסטע ציור אויכט אזוי, די זעקסטע ציור פון די משנה, וואס די משנה זאגט אז ס'דא דריי מענטשן, צוויי זאגן בפני נכתב איינס זאגט בפני נחתם, וואס אויף דעם האט מען געזען די משנה א מחלוקת, תנא קמא רבי יהודה, תנא קמא זאגט די גט איז פסול רבי יהודה זאגט די גט איז כשר, לכאורה מוז מען דא אויכט איינזעצן אז נאר איינער פון די דריי איז א שליח, אזוי קומט אויס, זאגט אביי יא צו ניין? אמר ליה, זאגט רב שמואל בר יהודה אין, יא, אזוי קומט טאקע אויס, איז פירט אביי אויס א קשיא, וכי אין גט יוצא מתחת ידי שניהם, במאי פליגי? זאגט אביי, רבונו של עולם, טאמער דאס איז באמת די ציור, אז ס'דא דריי אידן, צוויי זאגן בפני נכתב איינס זאגט בפני נחתם, נאר איינער איז א שליח, איז זיי מיר מסביר רבי יהודה פון די משנה וויאזוי זאגט רבי יהודה אז אזא גט איז כשר? וויאזוי איז די גט כשר? ממה נפשך? טאמער דער וואס זאגט בפני נכתב איז די שליח, איז וויאזוי כשר'סטו אזא גט? א איד זאגט בפני נכתב איז די גט כשר, די גאנצע סיבה וואס מען זאגט בפני נכתב בפני נחתם איז אלס די בפני נחתם צו מקיים זיין די גט. איז טאמער ס'אפילו נישט דא א שליח וואס זאגט בפני נחתם איז פשוט אז דער גט איז פסול. ווייטער לאמיר זאגן דער וואס זאגט בפני נחתם ער איז דער שליח. איז וואס? אזוי ווי מ'שמועסט דאך אז איינער זאגט בפני נחתם אליין קען מען דאך אים נישט גלייבן. איז וואס עפעס זאגט רבי יהודה ביי אזא ציור אז דער גט איז כשר? טאמער נאר איינער איז א שליח וויאזוי כשר'ט ער דער גט? ענטפערט רב שמואל בר יהודה, מר סבר גזרינן דילמא אתיא לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד אחד, ומר סבר לא גזרינן, ענטפערט ר' שמואל בר יהודה א געוואלדיגע תירוץ אזוי, זאגט ער אזוי, די זעקסטע ציור פון די משנה איז אוודאי די זעלבע ווי די פיפטע ציור, ס'איז נאר דא איין שליח, ווער איז די שליח? דער וואס זאגט בפני נחתם, די צוויי וואס זאגן בפני נכתב, זיי זענען נישט קיין שליחים, פונדעסטוועגן, זאגט ר' שמואל בר יהודה, איך וועל דיר מסביר זיין פארוואס ר' יהודה אין די משנה איז מכשיר אזא גט, זאגט ער אזוי, די סיבה וואס רבי יהודה איז מכשיר דעם גט איז, אוודאי ביסטו גערעכט, נארמאל ווען איינער זאגט בפני נחתם קען מען אים נישט גלייבן, אזוי ווי מען שמועסט נישט דא אזא זאך זאגן בפני נחתם אליין, פארוואס? דילמא אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא, אבער, זאגט רב שמואל בר יהודה, דאס איז ווען ס'איז א דילמא אתי לאיחלופי, ווען מענטשן וועלן זיך פארטוישן, אבער דא האלט רבי יהודה אין די משנה, אז היות וואס ס'איז דא נאך צוויי עדים, וואס די צוויי עדים זאגן בפני נכתב, זעהט יעדער איינער אז דאס איז אנדערש ווי נארמאל, דאס איז נישט קיין געהעריגע עד אחד וואס זאגט בפני נחתם און מען גלייבט אים, ניין ניין ניין, דאס איז עפעס מאדנע דא, איינער זאגט בפני נחתם אבער איך גלייב אים נישט אליין, ס'דא נאך צוויי וואס זאגן בפני נכתב, איז יעדער וועט פארשטיין דאס איז אנדערש, איז פשט דא איז די איינציגסטע פלאץ וואו מען קען גלייבן אן עד אחד וואס זאגט בפני נחתם אן בפני נכתב, פארוואס? ווייל ס'איז דא נאך צוויי עדים וואס זאגן בפני נכתב, דאס איז די שיטה פון רבי יהודה ביי אונזער משנה, און פאר דעם טאקע האלט רבי יהודה אז ביי אזא אופן איז די גט כשר. דאס איז איין מהלך וויאזוי מען קען לערנען די משנה, ברענגט יעצט די גמרא א צווייטע מהלך, וואס לויט די צווייטע מהלך איז רעדט זיך יא די משנה ביי אן אופן וואס ס'איז דא דא מער ווי איין שליח, זאגט די גמרא אזוי לישנא אחרינא, אמרי לה, אמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן, ווייטער די זעלבע רב שמואל בר יהודה זאגט נאך בשם רבי יוחנן, נאר דאס איז א צווייטע לשון אז ער האט געזאגט אנדערש אז וואס? אז אפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם פסול. פשט, לויט די מהלך איז דאס וואס די משנה זאגט אין די פיפטע ציור, איינער זאגט בפני נכתב די צווייטע זאגט בפני נחתם, זאגט די משנה די גט איז פסול, ווייסט ביי וועלכע ציור ס'רעדט זיך? אז ביידע זענען שליחים. איי טאמער ביידע זענען שליחים פארוואס איז די גט פסול? מ'האמיר דאך געשמועסט אז ווען ס'דא צוויי שליחים פעלט דאך בכלל נישט אויס די גאנצע בפנינו נכתב די גאנצע בפנינו נחתם, ווייל אפילו טאמער די מאן וועט קומען מערער זיין קען מען זיי צוריק רופן אין בית דין אריין זיי זאלן מקיים זיין די גט, איז פארוואס טאקע זאגט אונז די משנה אז אזא גט איז פסול, זאגט טאקע רבי שמואל בר יהודה, אלמא קסבר שניים שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו בפנינו נכתב בפנינו נחתם, פשט טאקע לויט די מהלך האלט ר' יוחנן אנדערש פון פריער, אין די פריערדיגע מהלך אין די ערשטע מהלך האט מען געשמועסט ר' יוחנן האלט ווי רבא אז די סיבה וואס מ'זאגט בפני נכתב בפני נחתם איז כדי צו מקיים זיין די גט, איז אויב אזוי דארט ווי איז דא צוויי שליחים פעלט טאקע נישט אויס, בפני נכתב בפני נחתם ווייל זיי קענען שפעטער קומען מקיים זיין אבער לויט די מהלך לויט די צווייטע מהלך זאגט רבי שמואל בר יהודה קומט אויס אז רבי יוחנן האלט ווי רבה אז די סיבה וואס מ'זאגט בפני נכתב בפני נחתם איז אויך לפי שאין בקיאין לשמה אויב אזוי אויב דאס איז אויך א סיבה וואס מ'זאגט בפני נכתב בפני נחתם איז וואס גייט מיך אן אז ס'דא צוויי שליחים פשט אפילו ווען ס'דא צוויי שליחים דארפן זיי אויך זאגן בפני נכתב בפני נחתם ווייל טאקע די פראבלעם אז די מאן וועט קומען מערער זיין איז נישט דא אבער איך דארף דאך האבן אן עדות אז די גט איז געשריבן געווארן לשמה און ווען ס'איז דא צוויי שלוחים און קיינער זאגט נישט בפני נכתב בפני נחתם ווייס איך דאך נישט אז די גט איז געשריבן געווארן לשמה. פשט, לויט די מהלך האלט רבי יוחנן אז אפילו צוויי שלוחים דארפן אויך זאגן בפני נכתב בפני נחתם כדי פעסטצושטעלן אז די גט איז געשריבן געווארן לשמה, און דערפאר טאקע זאגט די משנה אין די פיפטע ציור אז טאמער ס'איז דא צוויי שלוחים און איינער זאגט בפני נכתב און די אנדערע זאגט בפני נחתם, קען מען זיי נישט גלייבן, די גט איז פסול פארוואס? ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט, דער וואס זאגט בפני נכתב אים קען מען נאך גלייבן, אבער דער וואס זאגט בפני נחתם, בפני נחתם אליין קען מען סתם אזוי נישט גלייבן אן קיין בפני נכתב, און פאר דעם זאגט טאקע די משנה אז די גט איז פסול. אמר ליה אביי, זאגט אביי צו רבי שמואל בר יהודה אזוי ווי מען האט פריערט געזען, אלא מעתה, זאגט ער צו רבי שמואל בר יהודה זיי מיר מסביר, לויט דיין מהלך קומט אויס, סיפא דקתני שניים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר, אפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם פסלי רבנן? פשט, אויב דו זעצט איין די פיפטע ציור אז ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס ביידע זענען שלוחים, מוזטו אויך איינזעצן די זעקסטע ציור, וואס די זעקסטע ציור רעדט זיך אז צוויי זאגן בפני נכתב און איינס זאגט בפני נחתם מוזטו אויך איינזעצן אז צוויי פון זיי זענען שלוחים. בין איך גערעכט צו נישט? אמר ליה, זאגט רבי שמואל בר יהודה אין, יא ביסט גערעכט. איז אויב אזוי פרעגט אביי א קשיא, במאי קא מיפלגי? איז זיי מיך מסביר ווייטער וואס איז די שיטה פון רבי יהודה, וויאזוי קען רבי יהודה זאגן ביי די זעקסטע ציור אז די גט איז כשר, פשט, היות וואס מען דארף דאך האבן דא אן עדות אז די גט איז געשריבן געווארן לשמה, איז לאמיר שוין זאגן ס'איז דא דא דריי מענטשן צוויי זאגן בפני נכתב איינס זאגט בפני נחתם, וויאזוי ווייס איך אבער אז די גט איז געשריבן געווארן לשמה אפילו צוויי פון זיי זענען שליחים, וועלכע צוויי זענען די שליחים דא? לאמיר זאגן ביידע וואס זאגן בפני נכתב זיי זענען די שליחים, דעמאלטס איז פשוט אז אונז ווייסן מיר נישט אז די גט איז געשריבן געווארן לשמה, ווייל וויאזוי ווייס איך די גט איז געשריבן געווארן לשמה, כ'האב דאך דא קיינער נישט וואס איז מעיד אויף די חתימות. ווייטער נניח אז דער וואס זאגט בפני נכתב איז א שליח און דער וואס זאגט בפני נחתם איז אויך א שליח, ווייס איך ווייטער נישט אז די גט איז געשריבן געווארן לשמה, ווייל דער וואס זאגט בפני נכתב קען איך גלייבן, דער וואס זאגט בפני נחתם קען איך נישט גלייבן. איז ווייטער דארף מען פארשטיין וויאזוי קען רבי יהודה מכשיר זיין אזא סארט גט אין די זעקסטע ציור פון די משנה? ענטפערט די גמרא, מר סבר לפי שאין בקיאין לשמה, און מר סבר לפי שאין עדים מצויין לקיימו. פשט ענטפערט די גמרא, דאס איז טאקע די שיטה פון רבי יהודה, רבי יהודה פון אונזער משנה קריגט זיך אויפן תנא קמא און האלט טאקע נישט ווי רבה, ער האלט ווי רבא, און פאר דעם טאקע זאגט רבי יהודה אז ביי אזא ציור ביי די זעקסטע ציור פון די משנה איז די גט א כשר'ע גט פארוואס? ווייל היות וואס ער האלט נישט ווי רבה, ער האלט נישט אז די סיבה וואס מ'זאגט בפני נכתב ובפני נחתם איז לפי שאין בקיאין לשמה, פשט לויט רבי יהודה דארף איך נישט קיין עדות אויף די לשמה דא, איך דארף סך הכל עדות צו מקיים זיין די גט, פאר דעם טאקע האלט רבי יהודה אז דארט ווי ס'דא צוויי שליחים, וואס ביי צוויי שליחים, פעלט דאך נישט אויס צו מקיים זיין די גט ווייל אפילו טאמער די בעל וועט קומען מערער זיין קען מען זיי צוריק רופן אין בית דין אריין, זאגט טאקע רבי יהודה אז אזא גט איז כשר. פשט, דאס גופא איז די מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי יהודה די תנא קמא האלט ווי רבה, און ממילא צוויי שליחים קענען נישט מכשיר זיין א גט אן זאגן בפני נכתב בפני נחתם, ווייטער רבי יהודה האלט ווי רבא אז צוויי שליחים דארפן נישט זאגן בפני נכתב בפני נחתם די גט איז סיי ווי סיי כשר, און פאר דעם טאקע פסק'נט ער ביי די זעקסטע ציור אז די גט איז כשר. אויב אזוי. זאגט די גמרא לימא דרבה ורבא תנאי, איז לכאורה קען מען אויב אזוי זאגן אז די מחלוקת רבה און רבא איז א מחלוקת תנאים, אז תנא קמא האלט ווי רבה און רבי יהודה האלט ווי רבא, זאגט די גמרא לא, מען מוז נישט אזוי זאגן, פשט סיי רבא און סיי רבה קענען מסביר זיין די גאנצע משנה לויט זייער שיטה, איז די גמרא מסביר אזוי, רבא מתרץ כלישנא קמא, רבא איז פשוט, רבא קען איינזעצן די משנה אזוי ווי די ערשטע מהלך ווי מען האט געלערנט אז די משנה רעדט זיך נאר ווי ס'איז דא איין שליח, און טאקע ביי איין שליח איז דא א מחלוקת, תנא קמא רבי יהודה אזוי ווי מען האט פריער מסביר געווען לויט די ערשטע מהלך, דארט וואו ס'איז דא איין שליח וואס זאגט בפני נחתם און צוויי זאגן בפני נכתב צו מען זאגט דארט אויך דלמא אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא, פשט די גאנצע משנה שטימט לויט רבא לויט די ערשטע מהלך, אבער רבה ווי אזוי ענטפערט רבה די משנה, ורבה אמר לך דכולי עלמא בעינן לשמה, והכא במאי עסקינן לאחר שלמדו, ובגזירה שמא יחזור דבר לקלקולו קמיפלגי, דמר סבר גזרינן און מר סבר לא גזרינן. פשט, רבה פארענטפערט די משנה אזוי, רבה זאגט אוודאי רעדט זיך די משנה אזוי ווי די צווייטע מהלך אז ס'איז דא דא צוויי שלוחים, איי טאמער ס'איז דא צוויי שלוחים דארף מען פארשטיין די זעקסטע ציור פון די משנה, אין די זעקסטע ציור האבן מיר דאך געזען אז רבי יהודה איז מכשיר א גט ווען צוויי זאגן בפני נכתב ווען איינס זאגט בפני נחתם, איז וואס רעדט זיך דא טאמער ס'איז דא דא צוויי שלוחים פשט, טאמער דער וואס זאגט בפני נחתם איז איין שליח און איינער פון די חברה וואס זאגן בפני נכתב איז די צווייטע שליח, איז האט מען נאך אלץ נישט דא קיין עדות אז דער גט איז געשריבן געווארן לשמה, ווייל דער וואס זאגט בפני נחתם קען מען דאך אים נישט גלייבן, איז פארוואס טאקע זאגט רבי יהודה ביי אזא ציור אז דער גט איז כשר טאמער כ'האב נישט קיין עדות אז דער גט איז געשריבן געווארן לשמה? זאגט רבה איך וועל דיר זאגן, ווייל אונזער משנה איז געלערנט געווארן לאחר שלמדו, פשט נאכדעם וואס אין חוץ לארץ האט מען שוין געלערנט די דינים פון לשמה, ס'איז מער נישט דא קיין חשש אז ס'איז באמת דא איינער וואס קען נישט די דינים פון לשמה, נאר וואס האט מען געזען אז אפילו לאחר שלמדו, איז נאך אלץ געווען א גזירה שמא יחזור הדבר לקלקולו, אז חזל האבן חושש געווען אז אפשר וועט מען צוריק פארגעסן און במילא דארף מען זאגן בפני נכתב בפני נחתם, אבער ווי מען האט געשמועסט, דאס איז נאר א פלאץ וואס איז שכיח, ביי א מילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן, און במילא ביי די זעקסטע ציור פון די משנה, און זעלבע זאך ביי די פיפטע ציור, וואו ס'איז דא צוויי שלוחים וואס דאס איז א מילתא דלא שכיחא, דארט האבן חזל נישט גוזר געווען שמא יחזור הדבר לקלקולו, און פאר דעם האלט רבי יהודה אז וואו ס'איז דא צוויי שלוחים איז די גט כשר ווייל די פראבלעם פון לשמה איז נישט דא, און די פראבלעם פון לפי שאין עדים מצויין לקיימו איז אויך נישט דא ווייל אפילו טאמער די מאן וועט קומען מערער זיין וועט מען קענען טרעפן די צוויי שלוחים זאלן עס קומען מקיים זיין. איי פרעגט אבער די גמרא וליפלוג נמי רבי יהודה ברישא, פשט אזוי, די קשיא פון די גמרא איז נאר לויט די צווייטע מהלך, דהיינו לויט די ערשטע מהלך, וואס לויט די ערשטע מהלך האט מען דאך איינגעזעצט די משנה אז די משנה רעדט זיך ביי א ציור אז נאר איינער איז א שליח, איז אויב אזוי פארשטיי איך פארוואס רבי יהודה קריגט זיך דווקא ביי די זעקסטע ציור, פארוואס? ווייל אזוי ווי מען האט דארט מסביר געווען, רבי יהודה האלט אז ביי די זעקסטע ציור דארט וואו עס איז דא צוויי זאגן בפני נכתב און איינער זאגט בפני נחתם, און דער וואס זאגט בפני נחתם ער איז די שליח, דא איז א שפעציעלע פלאץ וואס מען זאגט נישט דילמא אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא היות עס איז דא צוויי אנדערע וואס זאגן בפנינו נכתב איז דאס א אינטערסאנטע ציור יעדער ווייסט אז דאס איז אנדערש ווי געהעריגע קיום שטרות דא האלט רבי יהודה אז די גט איז כשר אבער ביי די פיפטע ציור דארט ווי איינער זאגט בפני נכתב איינער זאגט בפני נחתם און נאר איינער איז א שליח דארט איז אוודאי רבי יהודה אויך מודה אז די גט איז פסול פשט אויף די ערשטע מהלך איז נישט דא קיין קשיא אבער לויט די צווייטע מהלך אז סיי די פיפטע ציור און סיי די זעקסטע ציור רעדן זיך ווי ס'דא צוויי שלוחים און ביי די זעקסטע ציור האט מען דאך יעצט מסביר געווען פארוואס האלט רבי יהודה די גט איז כשר, ווייל היות וואס איז לאחר שלמדו, און די גאנצע פראבלעם איז שמא יחזור דבר לקלקולו, איז דארט ווי עס איז דא צוויי שלוחים איז נישט דא קיין פראבלעם שמא יחזור דבר לקלקולו, נישט דא קיין פראבלעם פון לשמה, וואס איז די פראבלעם לפי שאין עדים מצויין לקיימו, לפי שאין עדים מצויין לקיימו איז אויך נישט קיין פראבלעם ביי צוויי שלוחים ווייל אפילו טאמער די מאן וועט קומען מערער זיין, וועלן די צוויי צוריק קומען אין בית דין און מקיים זיין די גט. אויב אזוי פרעגט די גמרא פארוואס קריגט זיך רבי יהודה דווקא ביי די זעקסטע ציור? ביי די פיפטע ציור וואלט רבי יהודה זיך אויך געדארפט קריגן, און רבי יהודה וואלט אויך געדארפט זאגן אז אזא גט איז כשר, ווייל אזוי ווי מען שמועסט זיך, ביידע זענען שלוחים און דארט ווי ס'דא צוויי שלוחים איז נישטא קיין פראבלעם נישט פון לשמה און נישט לפי שאין עדים מצויין לקיימו, און וואס עפעס קריגט זיך רבי יהודה דווקא אויפן זעקסטן ציור? ענטפערט די גמרא טאקע, הא איתמר עלה, אמר עולא חלוק היה רבי יהודה אף בראשונה אין הכי נמי, עולא האט טאקע געזאגט אז רבי יהודה קריגט זיך נישט נאר אויפן זעקסטן ציור, נאר אויפן פיפטן ציור אויך. מתיב רב אושעיא לעולא, פרעגט אבער רב אושעיא צו עולא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, רבי יהודה מכשיר בזו, אז רבי יהודה קריגט זיך דווקא ביי די ציור, ביי די זעקסטע ציור, איז משמע בזו, ולא באחרת, ביי אנדערע ציור נישט, איז ביי וועלכע ציור נישט? מאי לאו למעוטי, אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם, לכאורה מיינט עס צו ממעט זיין די פיפטע ציור אז ביי די פיפטע ציור קריגט זיך נישט רבי יהודה מיט די תנא קמא, זאגט די גמרא לא, דאס איז נישט קיין קשיא, נאר דאס וואס שטייט אז רבי יהודה איז מכשיר בזו, קומט צו ממעט זיין א אנדערע ציור, למעוטי בפני נחתם, אבל לא בפני נכתב, עס קומט צו ממעט זיין די צווייטע ציור פון די משנה, דארט וואו עס איז דא איין שליח, און די שליח זאגט בפני נחתם און ער זאגט נישט בפני נכתב, דארט וואלט אפשר געווען א הווא אמינא צו זאגן אז רבי יהודה קריגט זיך אויף דעם, רבי יהודה האלט אז אזא גט איז כשר, דאס איז די חידוש אז עס איז נישט אזוי, איי וואס וואלט געווען די הווא אמינא? איז די גמרא מסביר ווייל סלקא דעתך אמינא, הואיל ולא גזר רבי יהודה גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו, דילמא אתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד אחד, נמי לא גזיר, קא משמע לן. פשט ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז היות וואס מ'זעהט דאך אז רבי יהודה איז נישט חושש שמא יחזור דבר לקלקולו דארט ווי איז דא צוויי שליחים, איז אפשר איז פשט אז רבי יהודה איז סתם אזוי נישט גוזר קיין גזירות פשט רבי יהודה האט נישט מורא אז ס'וועט ארויסקומען מכשולות דא, נאר ער איז סתם אזוי מיקל ביי גזירות איז אפשר די גזירה פון דילמא אתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא איז רבי יהודה אויך נישט גוזר, און ממילא ווען א שליח זאגט נאר בפני נחתם אן בפני נכתב, וועט רבי יהודה האלטן ס'איז נישט קיין פראבלעם, ווייל די גאנצע פראבלעם ווי מ'האט זיך געשמועסט איז דילמא אתי לאחלופי, רבי יהודה האלט נישט פון די גזירה, דאס איז די חידוש פון די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, אז אויף דעם קריגט זיך נישט רבי יהודה, פשט אוודאי רבי יהודה איז מודה צו די גזירה, רבי יהודה איז מודה צו די צווייטע ציור פון די משנה אבער אויף די פיפטע ציר, אזוי ווי מ'שמועסט לויט די צווייטע מהלך, קריגט זיך רבי יהודה סיי אויף די פיפטע ציור סיי אויף די זעקסטע ציור, ברענגט יעצט די גמרא נאך אן אמורא וואס האלט ווי די צווייטע מהלך, אזוי איז רש"י מסביר, איתמר נמי, אמר רב יהודה, אז די אמורא רב יהודה זאגט, שניים שהביאו גט ממדינת הים, באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן, פשט ווען ס'איז דא צוויי שלוחים וואס ברענגען א גט, איז דא א מחלוקת רבי יהודה און די חכמים, וואס דאס שטימט טאקע לויט די צווייטע מהלך, ווייל לויט די ערשטע מהלך, דארט ווי צוויי שלוחים ברענגען א גט איז נישטא קיין מחלוקת, דארט ווי צוויי שלוחים ברענגען א גט איז יעדער מודה אז די גט איז כשר ווייל מ'דארף נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, נאר לויט די צווייטע מהלך איז דא א מחלוקת רבי יהודה און די חכמים דארט ווי צוויי ברענגען א גט, זעהן מיר טאקע אן אמורא וואס האלט ווי די צווייטע מהלך. זאגט די גמרא ווייטער, רבה בר בר חנה חלש, רבה בר בר חנה איז קראנק געווען, עול לגביה רב יהודה ורבה לשיולי ביה, איז רב יהודה און רבה זענען ארויף געגאנגען אים מבקר חולה זיין, בעו מיניה, האבן זיי אים געפרעגט די בעיא, שניים שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכין, ווען צוויי שליחים ברענגען א גט דארפן זיי זאגן בפני נכתב צו נישט, אמר להם, האט רבה בר בר חנה געענטפערט אין צריכין, זיי דארפן נישט, פארוואס? ווייל מה אילו יאמרו בפנינו גירשה מי לא מהימני, פשט ווען צוויי עדים קומען עדות זאגן אויף א פרוי אז זי איז גע'גט, זענען זיי דען נישט באגלייבט? איז דא אויך אז ס'דא צוויי שלוחים וואס ברענגען א גט איז כאילו זיי זאגן עדות אז די גט איז א גוטע גט, פשט כאילו זיי זאגן עדות אז די פרוי איז גע'גט, איז וואס פעלט דא אויס בפני נכתב בפני נחתם? אזוי האט רבה בר בר חנה געענטפערט, פארציילט די גמרא, אדהכי, אז דערווייל ווען זיי האבן דארט געשמועסט, אתא ההוא חברא, איז געקומען א פרסי א גוי, שקלה לשרגא מקמיה, און ער האט צוגענומען די לעכט וואס איז געווען דארט, ס'איז געווען דארט א לעכט, ער האט צוגענומען די לעכט ווי רש"י איז מסביר, ס'איז געווען א חגא, און ווי ס'שטייט אין די מפרשים אין אנדערע מסכתות אז ביי די חגאות פלעגן זיך די פרסים פירן אז קיינער האט נישט געטארט האבן קיין לעכט נאר אין די קירכע זייערע האט געמעגט ברענען לעכט און זיי פלעגן צונעמען יעדנ'ס לעכט און עס אריין טראגן אין קירכע אריין. שוין. אמר, האט זיך רבה בר בר חנה אנגערופן, רחמנא, או בטולך, או בטולא דבר עשיו, פשט, די גלות איז געפערליך, די צרות וואס אונז ליידן דא צאם פון די פרסים איז נישט אויסצוהאלטן, און ממילא או בטולך פשט אדער לייגסטו אונז אריין אין דיין שאטן אדער פאסטו אויף אויף אונז פון די פרסים פון די רשעים אדער שיקסטו אונז צוריק אריין אין גלות אריין ביי די בני אדום ביי די בני עשיו פשט ביי די פרס'ישע איז עס ממש נישט אויסצוהאלטן. פרעגט די גמרא וואס גייט דא פאר למימרא דארומאי מעלו מפרסאי אז די אמוריים די בני עשיו זענען בעסער ווי די פרס'ישע והא תנא רבי חייא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק אלקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה אז די אייבערשטער ווייסט וואו צו שטעלן די אידן, איז פשט יודע הקדוש ברוך הוא בישראל שאין יכולין לקבל גזירת ארומיים, עמד והגלה אותם לבבל, די אייבערשטער האט געזען אז די גזירת שמד וואס איז דא אין ארץ ישראל איז געווען נישט אויסצוהאלטן, האט ער זיי געשיקט אין בבל אריין, יעצט ווער האט מושל געווען אין בבל? די פרסים, איז זעהן מיר דא קלאר אז די פרסים זענען בעסער פון די אמוריים, זענען בעסער פון די בני עשיו, איז וואס האט רבה בר בר חנה דא געזאגט? זאגט די גמרא לא קשיא, הא מקמי דניתו חברי לבבל, הא לבתר דאתו חברי לבבל, פשט בבל איז געווען צוטיילט אין צוויי תקופות, די ערשטע תקופה האבן געוועלטיגט אין בבל די כסדים, דאס זענען געווען די בני עשיו, דאס איז געווען נבוכדנצר, אויל מרודך, בלשצר, איז זיי זענען געווען בעסער פון די רוימישע וואס זענען געווען ארץ ישראל, און אויף דעם טאקע זאגט די פסוק אלקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה, יודע הקדוש ברוך הוא בישראל שאין יכולין לקבל גזירת ארומיים, עמד והגלה אותם לבבל, פשט אין בבל, אין די תקופה וואס נבוכדנצר האט שולט געווען אין בבל, איז בבל געווען בעסער פון ירושלים בעסער פון די רוימישע פון ירושלים אבער שפעטער האבן די פרס'ישע איבערגענומען קורש און דריווש וואס זיי זענען געווען סאך ערגער און אויף די תקופה האט רבה בר בר חנה גערעדט אז אדער די אייבערשטער פאסט אויף אויף אונז פון די פרסים אדער צוריק צו די בני עשיו וואס דאס גייט ארויף אויף אדער די רוימישע אין ארץ ישראל אדער די כסדים פשט נבוכדנצר און בלשצר וואס האבן מושל געווען אין בבל.